באמבעס, וואו א גאס, שריפות, געברענט האבן הייזער, שטאלן, שפייכלערס, קיינער האט ניט געלאשן, מען האט זיך אויסבאהאלטן, מען איז געלעגן אין באהעלטענישן, אין קעלערס, אין קארטאפל גריבער. פון דריי זייטן האט דער דייטש געשטורעמט די שטאט, געשטופט ס'פוילישע מיליטער צום לאמזשער שאסיי. ערשט פארנאכטצו האט דער שונא פארנומען מאקאווע. מען האָט געטריבן פֿון די באַהעלטענישן, יונג און אַלט, מענער און פֿרויען. אַ גאַנצע נאַכט האָט מען געלאָשן די פֿײַערן, אײַנגעשטילט די שׂרפֿות. פֿרײַטיק פֿאַר טאָג, ווען ייִדן האָבן נאָך אַ גאַנצער נאַכט שווערע אַרבעט זיך געאײַלט אין שול אַרײַן, אין די בתי-מדרשים, אין די שטיבלעך, האָט דאָ און דאָרט נאָך אַלץ געטליִעט אַ הויז, אָפּגעברענט ביז צום פֿונדאַמענט. מע האָט זיך פֿרי, גאָר פֿרי געשטעלט דאַוונען. ביים אויסהייבנס ווען דער ארון קודש איז געשטאנען אפן, די ספרי תורה העמדלעך, פלושענע, זיידענע, סאמעטענע, האבן געבלענדט די אויגן, דעמאלט איז אין שול אריינגעקומען א דייטשער פאטרול. דער אויבער, א יונגער לעיטענאנט, איז צוגעקומען צום אפענעם ארון קודש און האט אויפגעהייבן א האנט, און אז עס איז געווארן שטיל, קעפ האבן זיך אויסגעגראבן פון די טליתים, איז די צעווייטיקטע אויגן טויט-שרעק, דעמאלט האט דער יונגער לויטענאנט געוויזן אויפן ארון קודש און געפרעגט, און איר גלייבט נאך אלץ אז אייער גאט דער אידישער גאט וועט אייך העלפן? ער האט ניט געווארט אויף קיין ענטפער, ער האט ארויסגעצויגן דעם רעוואלווער, געשאסן אין ארון קודש אריין, איין מאל, א צווייט מאל, א דריט מאל, און זיך גדלות'דיג צעלאכט, ווי ער וואלט געווען באזאפן. נו, וואו איז ער, אייער גאט, דער אידישער גאט? און אויפן פלאץ האט דעם יונגן לעיטענאנט מיטן פארוואקסענעם שניט פון דער רעכטער באק קיין שלאק ניט געטראפן. ער איז געווארן ביי זיך נאך העזהדיגער. מיט א שפרונג איז ער געווען אויפן דריטן טרעפל וואס האט געפירט צום ארון קודש. ער האט מער ניט גערעדט, נאר באפוילן. דער ראבינער, די דאזארן און די אנגעזעהענסטע שטאט באלעבאטים זאלן זיך גלייך מעלדן אין דער קאמענדאנטור. א טויט שרעק איז באפאלן די מתפללים. קיין ווארט, קיין קרעכץ. איבער טויזנט אויגן, פארווייטיגטע, צעפייניגטע, האבן נאכגעקוקט דעם שונא וואס איז אריין אין קדשי קדשים און האט דורכגעשטאכן ס'פרוכת. די עדה איז אפגעגאנגען אין בלוט. דער פאטרול איז ארויס פון שול. דער לעיטענאנט אויף אפריער, די זעלנער נאך אים. איינס צוויי! איינס צוויי! זיי האבן דורכגעשניטן ס'שול געסל, ס'טעפער געסל, און ווי זיי האבן זיך דערנענטערט צום מארק, האט א פאלאק וואס איז געשטאנען הינטער א פלויט מיט איין שאס אוועקגעלייגט דעם לייטענאנט. ס'איז געווארן א בהלה, ס'איז געווארן א שיסעריי. פון אלע עקן מארק זענען אנגעלאפן זעלנער, מ'האט גלייך ארומגערינגלט ס'הויז פון וואנען דער שאס איז געקומען. איידער וואס ווען, איז ס'הויז שוין געשטאנען אין פלאמען. די מאַנסבילן פֿון הױז, זעקס פּאָלאַקן און פֿיר ייִדן, האָבן די דײַטשן אַװעקגעפֿירט אין מאַרק אַרײַן, זײ דערשאָסן און זײ דאָרט געלאָזט ליגן. מען האָט פֿאַרהאַקט די טיר, טױער און פֿענצטער. דער מאַרק, די גאַסן, די געסלעך, אַלץ איז מיט אַ מאָל אָפּגעשטאָרבן, װי ס'װאָלט ניט געבליבן קײן לעבעדיק נפֿש אין שטאָט. בלױז הינט האָבן זיך געשאַרט און געשנאַפּט, זיך געטראָגן אין מאַרק אַרײַן מיט אַ פֿאַרשטיקט בילערײַ. אַזוי דעם גאַנצן פֿרײַטיק, דעם צווייטן טאָג ראָש-השנה, איז קיינער ניט אַרויס פֿון שטוב, אַזוי שבת, אַזוי מוצאי-שבת אין דער נאַכט אַרײַן. אסתּר האָט אויסגעלאָשן ס'קליינע נאַכט-לעמפּל, און אין דער פֿינצטער בײַם אױסטאָן זיך גענומען זאָגן המפיל. אסתּר האָט געװײנט פֿאַר די הרוגים, װאָס זײַנען געלעגן אין מיטן מאַרק, און אין װײנען האָט זי געשפּירט, אַז ס'לעבן איז ניט הפֿקר. ס'איז דאָ אַ גאָט, אַן אל-רחום וחנון, װאָס האָט געהאַט אײַנזעעניש מיט איר מאַן, מיט שמואל-דװידן. זי האָט געזען אין דעם אַ גאָטזאַך, וואס איר שמואל דוד איז אוועק פון מאקאווע איידער דער שונא איז אריין אין דער שטאט. זי האט געזען אין דעם א גאט זאך וואס דער לייטענאנט נאכדעם ווי ער האט פארשוועכט ס'ארון קודש איז אומגעקומען פון א קויל. און ווי אסתר איז שוין געשטאנען אין שלאף-העמד געווען גרייט זיך אריינצואווארפן שלאפן האט זיך דערטראגן פון גאס א טומל. אסתר איז צו צום פענסטער האט זיך איינגעהערט מיט לייב און לעבן. זי האט. זי האט געוואוינט ביי ווישניעווסקי קוילער אינעם פליגל וואס האט זיך געצויגן א פופציג פוס פונעם שאסיי, דער טומל איז געקומען פון ווישניעווסקי'ס דירה. איבערגעגאנגען אין א פארשפיצט מיידל'ש געוויין האט אסתר געעפנט דעם ריגל דעם קייטל און קוים אן עפן געטאן די טיר איר שכנ'טע די אלטע מיגאצקין איז געשטאנען אין פאדערהויז. אסתר האט שטיל א פרעג געטאן. וואס פאר א קולות? ביי ווישניעווסקין שלעפט מען די טעכטער. די דייטשן? יא, די אומגלויביגע, ס'גייען די שיכורים פון הויז צו הויז, וואו א מיידל, וואו א יונגע פרוי, שלעפן זיי אוועק. און אז זיי שלעפן אוועק, קומט מען פון דארט שוין ניט צוריק. זיי וועלן באלד דא אויך זיין. פֿאָלגט מיך, אסתּר! נעמט אײַער מײדל און טראָגט אײַך אָפּ אינעם װעלדל, װאָס הינטער די שלאַכטהײַזער. און טאַקע שױן! פֿון שרעק האָט אסתּר אָנגעװאָרן ס'לשון. זי האָט זיך קײן ריר נישט געטאָן, איז געשטאַנען מיט אַן אָפֿן מױל, מיט אױפֿגעשפּיצטע אױערן, וועט מען טאקע ביי איר צונעמען מרים'ן? פון בלויזן געדאנק האבן די פיס ביי איר געציטערט, די ציין געקלאפט. אזוי האט אנגעהאלטן א ווייל. שטיל. א שרייעדיגע שטילקייט. און מיטאמאל, פריץ! אדאלף! גיי' מיר! ס'האָבן זיך דערהערט טריט. אײנס, צװײ! אײנס, צװײ! אַ דײַטש האָט זיך צעלאַכט. אַ צװײטער האָט זיך שיכּורלעך צעזונגען. אַך, ייִדין, ליבסטע ייִדין! דאָס קען פֿיר װאָר נישט זײַן, דאָס װער מיר אײנע שאַנדע אינעם גאַנצן הינטערלאַנד! אסתּר איז אַרײַן אין שטוב. זי האָט גענומען װעקן די טאָכטער. מרימל! מרימל! װאָס, מאַמעשי? ס'ברענט? מאַמע, טאָכטער, באָרװעסע אין שלאָפֿהעמדער האָבן זיך אַ לאָז געטאָן צום פֿענצטער, װאָס איז אַרױסגעגאַנגען אַף דער לאָנקע. ס'פֿענצטער איז געװען אַזױ נידעריק, אַז אַ הונט, װאָס האָט זיך אַ שטעל געטאָן אױף די הינטערשטע פֿיס, האָט לײַכט געקאָנט אַרײַנקוקן אין שטוב. פֿריִער איז אַרױס דורכן פֿענצטער די מוטער, דערנאָך, די טאָכטער. די טריט פֿון די דײַטשע זעלנער, זײערע קולות, זײער געלעכטער זײַנען אַהער נישט דערגאַנגען. דאָס האָט צוגעגעבן קוראַזש. מאַמע-טאָכטער האָבן זיך געשאַרט מיטן נידעריקן שטײנערנעם פּלױט, װאָס האָט זיך געצױגן צום װעלדל. בײַם אָלשינעם װעלדל צו איז די פייכטקייט איבערגעגאנגען אין א נעץ וואס האט זיך געהויבן איבער אסתר'ס פיס, איבער מרים'ס פיס, איינגעזאפט ס'פייכטקייט ווי אין לעש פאפיר. אסתר האט ניט אויפגעהערט צו זאגן, זי האט געלייענט קריאת שמע, געלייענט פאר זיך, געלייענט פאר דער טאכטער, ווי דאס זאגן וואלט געווען א סגולה אפצוטרייבן אלע שלעק, אלע נישט גוטע. ס'גאנצע רשעות וואס האט זיך אויסגעגאסן אויף איר, און אז זי איז אריין מיט דער טאכטער אין פינסטערן וועלדל איז איר לייכטער געווארן, זי האט זיך צעוויינט פון פרייד, וואס איז דא א גרויסער אידישער גאט וואס האט איינזעעניש מיט שמואל דוד שוחט, מיט זיין ווייב אסתר, מיט זייער איינציגער טאכטער, מיט מרימלען.

דער וועג, אַ שמאָלער, אַ געדיכטער, האָט זיך אָנגעהויבן צווישן סאָסנעס און זאַמדן און זיך פֿאַרדרייט צווישן דעמבעס און גענידערט אין טאָל אַרײַן, וווּ די ערד איז געווען פֿײַכט און זומפּיק, און די אָלשינע ביימער אַזוי צעקרימט און געדיכט, אַז ס'איז שווער געווען דורכצוגיין. דאָ, אויף די זומפּן, האָבן געוואוינט אַ דרײַסיק משפּחות. געוואוינט אָפּגעזונדערט. צווישן איין הויז און דעם צווייטן, אַן אַרומגעצוימטער הויף פון רויע קלעצער איבער צוויי קלאַפטער הויך. די הייף האָבן אויסגעזען ווי פעסטונגען, די טויערן כמעט שטענדיק פאַרמאַכט, מען זאָל נישט קוקן וואָס טוט זיך ביים צווייטן אויפן הויף. און מען האָט נישט געקוקט. ווינטער האָבן די מאַנצבילן געהאַקט וואַלד און זיינען געגאַנגען אויף געיעג. אין די איבעריקע חדשים פון יאָר האבן זיי זיך אפגעגעבן מיט מולכעריי, מען האט געמולכט פון פרייסן זיידנס, ציגארן, בראנפן, מען האט געשווארצט קיין פרייסן פארשוינען און פערד. דאס זיינען געווען גויים שלעגער וואס האבן פיינט געהאט מלכות, אויסגעמיטן דעם קלויסטער און זיך קיינמאל פאר קיין גלח ניט מתוודה געווען. אין די פארנאכטן ווען דרויסן איז געווען שיין, האבן ס'ווייבערפאלק מיטן קליינווארג זיך צעזעצט אויפן בארג וואס איבער די זומפן, און געקוקט איבער די ביימער וואו די זון זעצט זיך. ווער פון די ווייבער האט געווארט אויפן מאן, ווער אויפן זון, ווער אויפן פאטער. פון מערב זייט האבן די מאנסבילן געדארפט אנקומען פון פרייסן מיט קאנטראבאנדע. די ווייבער האבן געהאט צו דערציילן פון זיידעס, פון טאטעס, פון זין וואס זיינען נישט צוריקגעקומען. גרינליכע אויגן האבן זיך געשפארט פון פענימער צעשמיסן פון ווינט. בלאנדע פאסמעס האר האבן אפירגעקוקט פון די דרייעקיגע קאפטיכלעך. טרויער אין די אויגן, טרויער אין הארץ. וועלן די מאנסבילן קומען? צי וועלן זיי נישט קומען? און די צוועלף דרייצן יאריגע אינגלעך? אוי האבן זיי געוואלט זיין עלטער מיט צוויי יאר, געוואלט זיך אוועקלאזן מיטן זונאויפגאנג, געוואלט מיטגיין מיט די טאטעס קיין פרייסן. דאס בענקעניש איז איבערגעגאנגען פון זיידן צום טאטן צום זון. אין דארף האט אויך געוואוינט א אידישע משפחה, מנשה פאכטער מיט אויסגעגעבענע זין. און כאטש מנשה פאכטער איז שוין איבער דרייסיג יאר קיין מילך פאכטער נישט געווען, האט מען אים אלץ אזוי גערופן. געהייסן האט עס אז מנשה מיט די אויסגעגעבענע זין דערנערן זיך פון דעם שטיקל געוועלב וואס זיי האבן געהאט אין שטוב.

מנשה האט אויך נישט דערלייגט די צוויי זין האט ער אויסגעגעבן און זיי אריינגענומען אין געשעפט און אזוי האט ער אפגעלעבט אין טשערוואני בור איבער דרייסיג יאר בלויז אויף ראש השנה און יום כיפור האט ער פארשלאסן די שטוב מיטן געוועלב און איז געפארן מיט דער משפחה אין שטאט אריין אזוי האט מנשה געוואוינט אין דארף ביז נײַנצן נײַן און דרײַסיק.

מנשה האָט אָנגעלאָדן אויף איין וואָגן בעטגעוואַנט, אויפֿן צווייטן האָבן זיך די מאַנסבילן מיט די ווייבער געזעצט, און די וואַלד-ייִדן האָבן זיך געלאָזט אין דער שכנישער שטאָט אַרײַן אויף ימים-נוראָים. זיי זײַנען אָבער דאָס מאָל נישט דערפֿאָרן. ווי זיי האָבן געהאַלטן בײַם אַרויספֿאָרן פֿון וואַלד, זײַנען אָנגעלאָפֿן אַ צוויי מנינים שטאָטישע ייִדן. מאַנצבילן, װײַבער, קינדער, מען איז געלאָפֿן, װי מען גײט און שטײט. די איבערגעשראָקענע ייִדן האָבן אַרומגערינגלט מנשהן מיט די זין. אַזױ און אַזױ, מנשה, אַזױ און אַזױ. פֿריִער האָט דער דײַטש אַרױסגעיאָגט דעם פּאָלאַק, דערנאָך, דער פּאָלאַק דעם דײַטש. פֿון נעכטן אָן איז אַ גיהנום אין שטאָט. דער שׂונא באָמבאַרדירט, גיסט פֿײַער פֿון הימל, און די שטאָט ברענט.

דארף מען, הייסט עס, אויסדרייען די וועגענער. איז מנשה אראפ פון וואגן, און נאך אים די צוויי זין. האט זיך אויף אונז אידן אויסגעגאסן א גזר, א ביטערער גזר פון הימל. האט א ווייבל פריער ארויפגעזעצט איר דריי יאריג מיידעלע אויפן וואגן, דערנאך איז זי אליין אויך ארויף. מנשה איז געשטאַנען מיט צעשפּרייטע הענט, געוויזן אויף ביידע וועגענער, געהייסן די אויסגעמאַטערטע ווייבער און קינדער אַרויפקריכן. און אַז די ווייבער מיט די קינדער זיינען שוין געזעסן אויף די וועגענער, האָט מנשה אַ זאָג געטאָן צו די צוויי מנינים אידן. אַ גאַנץ לעבן פֿאָר איך אױף ימים-נוראָים צו אײַך אין שטאָט אַרײַן, װעט איר כאָטש אײן מאָל זײַן בײַ מיר ימים-נוראָים אין דאָרף. מן-הסתּם, װיל אַזױ גאָט. און ער האָט זיך אַ װענד געטאָן צו די זין, הערשל, בערל, מיר פֿאָרן. אויף אפריער די וועגענער, נאך די וועגענער דער עולם. מנשה האט פארזיכערט די אידן אז ער האט ליידיגע חדרים, אז יעדער וועט האבן זיין נאכטלעגער, אין שייער גאט צו דאנק איז דא פון כל טוב, וועט מען באקן ברויט און חלות, מען וועט קאכן קארטאפל מיט בארשט, און א שטיקל עוף וועט אויך זיין. די וואלד גוים האבן זיך געחידעשט וואס מנשה איז שוין דא צוריק, וואס ער פירט מיט זיך אזויפיל אידן. פרעגן אבער האט קיינער נישט געפרעגט. זאלן דאס זיין העכט? ווי נאך וועט מען זיי שווארצן אז די גרעניץ איז פארמאכט? מנשה מיט די זין האבן דערווייל געעפנט דאס טויער, אריינגעלאזט די אידן אין דעם פארצוימטן הויף, און עס איז ווידער שטיל געווארן. עס איז שוין געווען א שטיק נאכמיטאג ווען די וואלד גוים האבן געשיקט נאך מנשה'ן ער זאל קומען פאר זיי איבערלייענען א בריוו. קיינער פון זיי האט נישט געקענט לייענען. מנשה איז אוועק מיט די זין צו דוכנ'ן דעם רייכסטן מולכער וואס איז אויך געווען דער וואויט פון דארף. ביי דוכנ'ן אויפן הויף איז שוין געזעסן דאס גאנצע דארף פויערים, מען האט גערייכערט ציגארן, מען האט געשפיגן און געשוויגן. מנשה האט דערציילט אז דער דייטש האט חרוב געמאכט די שטאט, נישט בלויז הייזער ברענען, נאר גאנצע גאסן, די איינוואוינער זענען זיך צעלאפן, האבן איבערגעלאזט דאס פארמעגן אויף הפקר, און ווער ס'האט נישט קיין גאט אין הארץ, דער ראבירט. אט באהאלטן זיך ביי אים אויס א צוויי צענדליג מענטשן. אויפן הויף איז געווארן נאך שטילער, עס האט זיך געהערט ווי דער עולם נאגט די ציגארן, שפייט און איבער די קעפ האבן זיך געהויבן קוימענס רויך. דוכנע האט ארויסגענומען פון בוזעם קעשענע א צונויפגעלייגט שטיק פאפיר און עס געגעבן דעם איד. לייען, מנשה. ווי מנשה האט צעעפנט דאס פאפיר האט ער זיך געכאפט אז עס איז נישט קיין בריוו, עס איז א געדרוקטע זאך, א באפעל פון מלכות צו וואס? דאס פויערים פאלק האט אנגעשפיצט די אויערן. מנשה האט א בליק געטאן איבערן פאפיר, געכאפט אז עס רעדט זיך וועגן אידן.

מנשה האט איבערגעלייענט די פראקלאמאציע, איבערגעלייענט רואיג, ווי ס'וואלט זיך גארנישט געהאנדלט וועגן אידן, נאר וועגן ווילד פרעמדע. ער האט אויסגעטאן די בריל, באטראכט פריער מיט איין אויג דערנאך מיט ביידע דעם עולם וואס האט שווער געשוויגן. מנשה האט זיך אנגערופן, וואס שווייגט איר שכנים? איך בין אויך א איד. מיין הערשל, מיין בערל, זענען אויך אידן. וואס האט איר דערלייגט צו אונז? וואס שווייגט איר שכן דוכנע און איר שכנים? דוכנע האט גענומען פון מנשה'ן די פראקלאמאציע און זי צעריסן אויף פיץ פיצלעך, זי צעשאטן איבערן הויף. פלוידערזעק. און די שטאטישע וואוילע יונגען אט די וואס ראבירן דארף מען אונטערהאקן די זייטן האט זיך א צווייטער אפגערופן א ווינט זיי אין די אויגן ווען איך האב א צוויי דריי חברה מיט מיר גיי איך אין שטאט אריין האט זיך א יונג ארויסגערוקט זיץ זיץ אין וואלד האָט דוכנע מיט אַ מאַך פֿון דער האַנט אײַנגעשטילט דעם יונג און גלײַכצײַטיק זיך אַ קער געטאָן צו מנשהן. און די ייִדן זײַנען נישט בלויז דײַנע, מנשה, זיי זײַנען אויך אונדזערע. מען דאַרף זען זיי צוריקצושטעלן אויף די פֿיס. איך גיב די ערשטע הונדערט גילדן. איך אויך. איך אויך. אבלים. דאקטאר ברודניצקי וואס האט געצויגן חיונה פון אידישע חלאים איז געווען דער אנפירער פון די מלאווער נאראדאווע דעמאקראטן. געוואוינט האט ער אויפן אלטן מארק ביי מינצן אין מויער. ביז מיטאג האט ער ביי זיך אין קאבינעט אויפגענומען פאציענטן. און פאציענטן האט ער געהאט נישט בלויז פון מלאווע, נאר אויך פון די ארומיגע שטעטלעך. אידן, קריסטן, זענען געפארן צו אים מיט אלע חלאתן, געפארן ווי צו א הייליגן. נאכמיטאג האט ער אויסגעמאסטן די שטאט, איז געגאנגען פון איין חולה צום צווייטן, און אזוי ביז א שטיק אין אוונט אריין. דאקטער ברודניצקי האט קיינמאל נישט געקוקט וויפיל מען שטעקט אים אריין פאר א וויזיט. און אז א איד האט זיך נישט געקאנט צונויפרעדן מיט אים אויף פויליש, האט ער גערעדט מיט אים אידיש, אריינגעווארפן א העברעאיש ווארט, אפילו א ווערטל. באלד נאך דער וועלט מלחמה, ווען ברודניצקי איז אריבערגעקומען קיין מלאווע, האט די שטאט אים געהאלטן פאר אן אוהב ישראל. איז א איד אוועקגעפאלן ביינאכט, צו א זונטאג, צו אין א חגא, ברודניצקי איז שטענדיג געגאנגען. מען האט אויך געשמועסט אז דער דאקטער איז א שותף צו מינצעס פאראווער מיל, צו דער שטאטישער עלעקטראווניע וואס מינץ האט געהאלטן אין ארענדע. צי דאס איז געווען אמת האט זיך קיינער קיינמאל נישט דערוואוסט. מיט יארן שפעטער ווען מען האט אין דער שטיל גענומען רעדן אז ברודניצקי איז א שונא ישראל האט כמעט קיינער אין שטאט ניט געגלייבט. און אז ער איז געווארן דער אנפירער פון די שטאטישע נאראדאווע דעמאקראטן האט מען אים מוחל געווען, ווייל אויבן אויף האט זיך קיין זאך נישט געביטן, ער איז ווייטער געגאנגען צו אידישע חלאים ווען מען האט אים גערופן, ווייטער נישט געקוקט וויפיל מען האט אים אריינגעשטעקט אין האנט אריין. דאקטער ברודניצקי, וואס איז יארן לאנג געווען אן אפטער אריינגייער צו מינצן, האט די לעצטע דריי יאר אינגאנצן איבערגעריסן מיט אים, ווי זיי וואלטן זיך צעקריגט, און זיי האבן זיך טאקע צעווערטלט. מינץ, א איד א גביר, א איד א משכיל, וואס האט געלייענט העברעאיש, פויליש, דייטש, מיט דעם מינצן האָט ברודניצקי אין אַ פֿרײַער שעה געשפּילט שאַך. אין נײַנצן הונדערט זעקס און דרײַסיק, ווען די נאַראָדאָווע דעמאָקראַטן האָבן אַראָפּגעבראַכט קיין מלאַווע פּיקעטס, זיי צעשטעלט אַרום ייִדישע געוועלבער, קיין קריסט זאָל אַהין נישט אַרײַן, דעמאָלט האָט מינץ זיך צעווערטלט מיט דעם דאָקטער. ס'איז געווען א זונטאג נאכמיטאג. די שכנים האבן געשפילט שאך. מינץ האט ארויפגעפירט דעם שמועס אויף די פיקעטס. ברודניצקי האט געהאט איין טענה. לוט איז נישט בלויז געווען אברהם'ס א שכן, נאר אויך א ברודערן-זון. און אז ס'לאנד איז זיי ענג געווארן איז מען זיך צעגאנגען. אידן זענען אן אלט און א פעהיג פאלק, אפשר ס'עלטסטע און דאס פעהיגסטע פאלק אין אירופע. ווי קומען מיר פאלאקן, א יונג ארעם פאלק, צו אייך אידן? ס'איז קיין שידוך נישט, און אז שכנים ווערט ענג דארף איינער אפטרעטן, דארף זיך אוועקציען, ווי אברהם האט זיך אוועקגעצויגן פון לוטן. מינץ איז דעם דאָקטער גאָרנישט שולדיק געבליבן. ער האָט אַ שאַר געטאָן פֿון זיך דאָס שאַכברעט, אַז די פֿיגורן האָבן זיך צעשאָטן און ווערטער זײַנען געפֿאַלן ווי קוילן. מיר האָבן פּונקט אַזאַ רעכט צו דער פּוילישער ערד, ווי פּאָלאַקן. ווייל אידן זיצן ארום דער ווייסל אזוי לאנג ווי פאלאקן, און דאס וואס פאלאקן יאגן און מארדעווען די פערטהאלבן מיליאן אידן מיט מער רציחה ווי די פאלאקן זיינען געמארדעוועט געווארן פון די רוסישע צארן פון די דייטשישע ביסמארקס, דאס קאן פירן צו פוילן'ס אונטערגאנג. פאר אזוינע רייד זעצט מען איין אין פוילן האט ברודניצקי זיך אויפגעשטעלט. איר קאָנט עס טאָן, דאָקטער, האָט מינץ זיך אויך אויפֿגעשטעלט, ענדעקעס איז שטענדיק ליב געווען פּוילנס אונטערגאַנג. דער דאָקטער, וואָס איז געשטאַנען מיטן קאָפּ געבויגן איבערן שאַכטישל, האָט אַ הייב געטאָן אויף מינצן אַ פּאָר פֿאַרוואָלקנטע אויגן, וואָס האָבן געהאַט צו זאָגן, ס'איז אַ ליגן. מינץ האָט אין גרויס געאייל געעפֿנט אַ ביכער-שאַנק ער האָט אַרױסגענומען אַ בראָשור, זי געבלעטערט און צוגעטראָגן די בראָשור דעם דאָקטער. דאָס האָט דער טאַטע פֿון די ענדעקעס, ראָמאַן דמאָװסקי, נאָך געשריבן אין נײַנצן אַכט. אָט לײענט. דעם אױפֿשטאַנד פֿון אַכצן דרײַ און זעכציק האָבן געמאַכט ייִדן, מאַסאָנען און דײַטשן.

וואס האט אייך געגעבן כח אויסצוהאלטן די הונדערט און פופציג יאר גלות? נאך דעם שמועס האבן די שכנים נישט בלויז אויפגעהערט צו רעדן צווישן זיך, נאר זיי האבן אויך אויפגעהערט זיך צו באגריסן. דירה-געלט האט אריינגעבראכט ברודניצקי'ס דינסט. און אז מען האט געדארפט ביי די מינצעס א דאקטער האט מען געשיקט נאך מאקאווסקין, נישט גערופן ברודניצקין. אזוי האט דער ברוגז זיך געצויגן ביז נאך דער מלחמה. די ערשטע וואך פון דער מלחמה האט מלאווע געהאלטן אין איבערגיין פון האנט צו האנט. דא האט דער שונא פארנומען די שטאט

אזוי האט זיך ארום מלאווע געצויגען די מלחמה איבער א וואך, און אז דאס שיסעריי האט אויפגעהערט, האבן מענטשען גענומען ארויסקריכען פון די קעלערס פון די לעכער וואו זיי זיינען געלעגען באהאלטען. דער באלעבאס פון שטאט איז געווען דער דייטש. דא איז מען געגאנגען פון הויז צו הויז רעקוויזירט וואו א קופערנעם קעסל, א קופערנעם ראנדל, וואו מעשענע לייכטער, וואו א מעשענע האנטהאבע. מען איז געגאנגען פון שטוב צו שטוב, רעקוויזירט ליילעכער, טישטעכער, נאכטהעמדער, בעט-געצייג, געמאכט דערפון באנדאזשן פאר די פארוואונדעטע זעלנער. עס האט קיין צוויי וואכן ניט גענומען, און דער דייטש האט געוואוסט וואס יעדער מלווער פארמאגט, פון א פערד, פון א קו, ביז א קארעץ קארטאפל אין קעלער, ביז אן איינגעלייגט פעסל קרויט. יעדער האט זיך ארומגעטראגן מיט אן ארבעטס-קארטע. מיט א ברויט קארטע. אנהייב אקטאבער אין א פארנאכט איז פארפארן צו מינצן א מיליטערישער לאסט אויטאמאביל מיט זעלנער. צוויי געשטאפאו אגענטן האבן זיך געמאלדן, מיר זענען געקומען נאך אייער ביבליאטעק הער מינץ.

זיי האבן צוגענומען אלע רבנישע ספרים, אלע השכלה ספרים, אלע אידישע און פוילישע ביכער. פון דער גאנצער ביבליאטעק איז ביי מינצן געבליבן געטע. און אז זיי האבן אים שוין געגעבן א קוויטירונג אויף די ביכער, האבן זיי אים געפרעגט, דער דאקטאר ברודניצקי וואוינט שוין לאנג ביי אייך? צוואַנציק יאר. קענט איר אים דאך גוט? כ'קען אים. ווי קומט עס וואס ביי אים אין ביבליאטעק האבן מיר נישט געפונען קיין איין דייטשיש בוך? האט ער טאקע אזוי פיינט דייטשן? דאקטאר ברודניצקי קען בלויז איין אויסלענדישע שפראך, פראנצויזיש. מיט אן אמת? אמת מיינע הערן. אז די זעלנער האבן צוגענומען די ביכער, האבן די צוויי אגענטן זיך פארנעיגט און זענען ארויס פון קאבינעט. מינץ וואס איז די גאנצע צייט געשטאנען ווי פאר מלכות, די הענט אראפגעלאזט, דעם קאפ פארריסן, האט ערשט איצט זיך א וואקל געטאן. ארום אים א פוסטקייט. דאס וואס ער האט געזאמלט און געטריבן א גאנץ לעבן, זיין ביבליאטעק, האט מען אים מיט איין מאל אוועקגערויבט. ער האט געגלאצט אין דער ליידיגקייט, געווארט ער זאל זיך באווייזן. ווער? ער האט אליין נישט געוואוסט. ער האט אבער געווארט מען זאל ביי אים שניידן קריעה. אין שטוב איז שוין געווען פינסטער. די עלעקטרישע לאמפ וואס איז אראפגעהאנגען פון א קלאץ אויפן אלטן מארק און וואס די דייטשן האבן געהאט פארריכט האט שוין געברענט. לעבן מינצן איז אויסגעוואקסן ברודניצקי א געבויגענער, א פארעלטערטער. ער האט זיך נישט באגריסט ווי ער וואלט נישט געווען קיין פאלאק נאר א איד וואס קומט מנחם אבל זיין א צווייטן. אזוי זענען זיי ביידע געשטאנען א לענגערע ווייל מיט אראפגעלאזטע קעפ, געשטאנען איבער אן אפגעהויבענעם מת. עס איז געווארן פינסטער. ברודניצקי האט זיך צורעדט. פוילן איז געפאלן.

אין משך פון די הונדערט און פופציג יאר גלות האבן מיר פאלאקן זיך אויסגעלערנט ווי צו פייניגן אונזערע נאציאנאלע מינאריטעטן. דאס שטראפט מען אונז פארן בויקאט, פאר די פיקעטס, פאר די פאגראמירטע אידישע סטראגאנעס. כ'ווייס נישט ביי וועמען פריער צו בעטן מחילה, צי ביי אייך צי ביים געפאלענעם פוילן. מינץ האט גארנישט געענטפערט. פונעם אלטן מארק האט זיך מיטאמאל א צי געטאן א פלאם גלייך אין פענסטער אריין. עס איז אזוי ליכטיג געווארן אין קאבינעט אז מינץ און ברודניצקי האבן א רגע פארזשמורעט די אויגן.

דער סראצקער רב האט אין שלאף דערהערט ווי מען קלאפט ביי אים אין טיר. ער האט זיך געבעטן ביים ווייב, עפן, אסתר ברכה. ער האט זיך געבעטן ביים שמש, עפן, משה לייב. און אז ביידע האבן זיך נישט גערירט פון ארט, האט דער רב זיך א ריס געטאן פון געלעגער. ער האט זיך אויפגעזעצט און זיך דערמאנט אז דאס ווייב און דער שמש זענען צעריסן געווארן פון די דייטשישע באמבעס. דער רב האט אנגעשטעלט די אויערן. שטיל. ארום אים א געדיכטע פינסטערניש. זאל עס אים האבן זיך אויסגעדאכט. פון דער שטילקייט אבער האט זיך געהערט א ווייט פארשטיקט קלאפן, ווי דאס קלאפן פון א זייגערל וואס ליגט אונטער א קישן. דעם רב'ס האנט האָט פֿון זיך אַלײן גענומען נישטערן אונטערן קישן, אָנגעטאַפּט זײגערל מיטן ציפֿערבלאַט, װאָס האָט זיך געלױכטן אין דער פֿינצטער. ס'איז נאָך נישט געװען קײן פֿיר. דער רבֿ, װאָס איז געשלאָפֿן אין די קלײדער אַף אַ סאָפֿקע אין בית־דין־שטוב, איז אַראָפּ פֿון געלעגער. שױן איבער צװײ װאָכן ווי דער רב האט זיך נישט געהאט אויסגעטאן ביי נאכט. ער איז געלעגן אין די זאכן אויף דער סאפקע, דאכט זיך געשלאפן, געטרימלט, און ביים קלענסטן שארך איז ער גרייט געווען זיך צו באהאלטן אין דעם געמויערטן קעלער וואס האט זיך געצויגן אונטערן הויז. דער רב האט זיך אפגעגאסן די נעגל און איז ארויס פון בית דין שטוב. דא אין בית דין שטוב וואו די פענסטער זענען ארויס אויף דער גאס האט מען נישט געטארט אנצינדן קיין ליכט, און עס איז טאקע געווען געפערליך. דער רב איז אריין אין אלקער אן פענסטער און פארמאכט הינטער זיך די טיר. ער האט אין דער פינסטער אויפגעזוכט א שטיקל צעשמאלצן ליכט און עס אנגעצונדן. די צוויי בעטן וואס זענען געשטאנען ווי א ד', די בייכיגע קאמאדע, האבן פארנומען דריי פערטל פונעם אלקער. אויף א קליין נאכטישל איז געלעגן אן אפענע גמרא, אויף דער גמרא א שבט יהודה דורכגעווייקט מיט טרערן און מיט שמעלץ פון חלבענע ליכט. דער רב האט צוגעטריפט דאס שטיקל ליכט צום נאכטישל און א בלעטער געטאן דעם שבט יהודה. אנטלאפענע פון שפאניע האבן דערציילט, אויף א שיף האט אויסגעבראכן א מגיפה.

אַז דער פֿאָטער איז געקומען צו זיך, האָט ער זיך אַרומגעזען, אַז די ביידע קינדער זײַנען שוין אויך טויט. פֿון גרויס ווייטיק האָט ער זיך צעשריִען, רבונו-של-עולם, איך זע, ווילסטו, אַז איך זאָל זיך שמדן? האָסט אַוועקגעהרגעט מיר ס'ווײַב, האָסט אַוועקגעהרגעט מיר די קינדער. דיר אָבער אויף צו להכעיס, וועל איך זיך נישט שמדן. כ'בין אַ ייִד און כ'וועל בלײַבן אַ ייִד, קיין זאך וועט דיר נישט העלפן גאט. דער רב האט א שאר געטאן פון זיך ס'ספר'ל, ער האט געלאזט ליגן אויף דער גמרא, דערנאך האט ער זיך אויסגעגלייכט און אפגעזיפצט, אינעם לענגליכן אפגעצערטן פנים איז געווען טרויער און רחמנות, ער האט זיך א שטעל געטאן, געריבן א האנט אין האנט און גערעדט צו זיך.

די רייכע וואס זיינען זיך צעלאפן זיינען אומגעקומען אויף די וועגן, און די וואס זיינען געבליבן אין שטאט גייען אויס פון הונגער, גייען אויס פון חלאתן. און דער שונא מארדעוועט, באשיסט די שטאט פון אלע וועגן, אפילו פון הימל, קלייבט זיך אפצומעקן יעדן שפור, קיינער זאל ניט גלייבן אז סראצק איז אמאל געווען א ישוב.

די נייע ליניע האט געדארפט צוריקהאלטן דעם שונא פון ווארשע. דער סראצקער רב שוין אין די הויכע פופציגער איז געווען פון די ערשטע וואס איז געגאנגען גראבן אקאפעס, איז געגאנגען מיט פרייד ווי צו א דבר מצוה, און אז ער האט א טאג נישט געגראבן איז ער געלאפן פון שטוב צו שטוב, האט צונויפגענומען קוישן עסנווארג צעטיילט צווישן די אידן, צווישן די קריסטן וואס האבן געארבעט אין פעלד אזוי טעג. אַזוי נעכט, אַזוי וואָכן. און אַז די פּוילישע אַרמיי פון אָסט-פּרייסן האָט פאַרנומען די ליניע אַרום סראָצק, ערשט דעמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן ס'אמתע גיהנום. האַרמאַטן האָבן געהאַמערט, סראָצק האָט געברענט, באָמבעס האָבן אָפּגעריסן הייזער מיט די פונדאַמענטן, מיט די געמויערטע קעלערס געשליידערט הרוגים אויף דעכער, אויף ביימער. מענטשן זײַנען געלעגן אין די קעלערס, אין די קאַרטאָפֿל-גריבער. בלויז דער הונגער האָט זיי אַרויסגעטריבן פֿון די נאָרעס, פֿון די לעכער. צווישן די, וואָס האָבן זיך כּמעט ווי נישט געהיט, איז געווען דער סראָצקער רבֿ. נאָכן ווײַבס טויט, נאָכן שמשעס טויט, האָט ער זיך אין גאַנצן אויפֿגעהערט צו היטן. וווּ אַ חולה אין שטאָט, דער רבֿ איז בײַ אים געווען, געבראַכט אַ לעפֿל געקעכץ. פֿון װײניק עסן, פֿון װײניק שלאָפֿן, האָבן די מלבושים גענומען הענגען אַפֿן רבֿ. ס'לענגלעכע פּנים איז געװאָרן שאַרפֿער, די בלױלעכע אױגן, קרענקלעך, און אין בליק, עפּעס װאָלפֿישעס. פֿאַר די זעלנער, װאָס זײַנען געקומען פֿון די אָקאָפּעס אין שטאָט אַרײַן זיך אָפּרוען, האָט דער רבֿ געזאָרגט. יעדן זעלנער האט מען אפגעוואשן די פיס מיט הייס וואסער, יעדן זעלנער האט מען געגעבן פרישע אניצעס, געגעבן אפצועסן און צו פאררייכערן. אזוי זיינען פאריבער פיר טעג. אויפן פינפטן טאג פארנאכט איז מיטאמאל שטיל געווארן, אזוי שטיל אז עס האט געזשומעט אין די אויערן. געהייסן האט עס, ביידע צדדים האבן געמאכט א שטילשטאנד. מען זאל באגראבן די געפאלענע. די שטילקייט האט אראפגעיאגט דעם סראצקער רב פון דער סאפקע. ער האט זיך געדרייט אין די פיר איילן אלקער, געבעטן גאט אז מיט דער שטילקייט זאל שוין א סוף נעמען צו דער מלחמה, און מיטאמאל א קלאפ אין טיר. דער רב איז געבליבן שטיין, זיין שארף פנים האט זיך א צי געטאן צו דער טיר, מען האט העכער א קלאפ געטאן אין דער טיר. דער רב איז ארויס פון אלקער. ווער איז? איך, דער סראצקער סטאראסטא. דער רב האט געעפנט. דער סטאראסטא איז אריין. ס'איז נאך פאר א רגע פינסטערער געווארן. דער סטאראסטא האט א קוועטש געטאן א שיינווארפער. ביידע האבן זיך אנגעקוקט. טרויער אין די אויגן. ארום די מיילער.

דער שיינווארפער אן אנגעצונדענער האט געטריבן ס'חושך, אפגעדעקט אין בית דין שטוב פאליצעס מיט ספרים, דער סטאראסטא האט זיך צורעדט. נישט פרייליך פאניע ראבין, גארנישט פרייליך, כ'האב זיך נעכטן אויף דער נאכט דערוואוסט אז אונזער מלוכה וואס איז מיט צען טעג צוריק אוועק פון ווארשע געפינט זיך שוין מער נישט אין פוילן. די מלוכה מיטן פרעזידענט מיטן מלחמה פירער רידז-שמיגלי זיינען אריבער די גרענעץ געפינען זיך אין רומעניע די הינטישע זין האבן אונז אפגענארט מיעס אפגענארט און אז מיר וועלן זיך שלאגן נאך א טאג נאך א טאג סראצק מוז זיך אונטערגעבן און אז דער דייטש וועט אריין אין שטאט וועט ער ס'ערשטע מיך דערשיסן אייך סראצקער רב דערשיסן דער דייטש האט גענוג שפיאנען, ווייס אלץ וואס טוט זיך אין יעדן פוילישן שטעטל, אין יעדן דארף. ווי דער סטאראסטע האט גערעדט צום רב, גערעדט שטיל, האבן די שויבן אין דער פינצטער גענומען ציטערן. די ווענט האבן זיך א טרייסל געטאן, ווי דאס שיסן וואלט ניט געווען דריי קילאמעטער פון שטאט, נאר פענצטער צו פענצטער. דער רב האט געפרעגט מיט די הענט, וואס איז דאס? דאס מאכן אונזערע אן אטאקע אויפן שונא, האט דער סטאראסטע זיך אויפגעשטעלט. אין דעם געקלאפער, אין דער מהומה, וועט דער שונא זיך נישט כאפן ווי סראצק עוואקואירט. שטייען שוין גרייט עראפלאנען, צווישן די וואס דארפן אוועק פון שטאט זייט איר סראצקער ראבין אויך פאררעכנט. טוט אָן די קאַפּאָטע און קומט. איך? האָט דער רבֿ צענומען די הענט, װי ער װאָלט געהאַט אַ שװערע שײלה. װי קען מען איבערלאָזן די שטאָט אַף הפֿקר? אַזױ פֿיל חלאים, אַזױ פֿיל אָרעמע לײַט, און דערפֿאַר, פּאַניע סטאַראָסטע, װאָס איך בין סראָצקער רבֿ, זאָל איך זיך ראַטעװען און די שטאָט זאָל אונטערגײן? נײן, איך װעל בלײַבן.

חורבן. פֿיר מעת לעת האָט דער פּאַסאַזשירצוג זיך געשלעפּט פֿון וואַרשע קיין ווילנע. בייטאָג איז מען כּמעט ווי נישט געפֿאָרן. ווי נאָר ס'האָט זיך באַוויזן אַ דייטשישער עראָפּלאַן איז דער צוג געבליבן שטיין אין מיטן פֿעלד. די פּאַסאַזשירן זײַנען אַרויס פֿון די וואַגאָנען, האָבן זיך צעשאָטן, זיך באַהאַלטן ווער אין אַ וועלדל, ווער אין די ליידיקע קאַרטאָפֿל-גריבער. און אַז דער שׂונא איז פֿאַרשװוּנדן, האָט דער לאָקאָמאָטיװ זיך צעפֿײַפֿט. די פּאַסאַזשירן האָבן גענומען קריכן פֿון די באַהעלטענישן. און אַזױ עטלעכע מאָל אַ טאָג. מען האָט געװאַרט, זאָל װערן נאַכט. און אַז ס'איז נאַכט געװאָרן, האָט דער צוג אַ פֿינצטערער זיך גענומען גנבֿענען. די װאַגאָנען זײַנען געװען געפּאַקט קעפּ איבער קעפּ, די אױגן, די אױערן אָנגעשטרענגט. מען האט אויפגעכאפט יעדן קלאנג, געזען אין יעדן שאטן א געהיימען צייכן. די פענימער, פארחושכטע, צעווייטיגטע, האבן יעדע וויילע אויפגעציטערט, געפיבערט מיט אומרו, מיט שרעק. פון מאל צו מאל האט מען אין א פארקאפטשעטער לאמטערנע אנגעצונדן א שטיקל ליכט. די לאמטערנע איז געווען פארהאנגען, די שיין פון ליכט זאל פאלן אויפן דיל, נישט אין די פענסטער. דאָס האָט נאָך בולטער געמאַכט ס'פֿינצטערניש, וואָס האָט זיך געפּאַקט דורך די פֿענסטערלעך פֿון די וועלדער. פֿון אַ ווינקל האָט זיך פֿון מאָל צו מאָל געטראָגן אַ קינדיש קרענקלעך געוויין. דער צוג האָט זיך געשלעפּט, זיך געהויבן באַרג-אַרויף, זיך אַראָפּגעלאָזט אין טאָל. די פּאַסאַזשירן, אויסגעמאַטערטע, אויסגעהונגערטע, האָבן אַפֿילו איצט, ווען מען איז געלאָפֿן פֿון שׂונא, זיך געטיילט אין גרופּעס. ייִדן באַזונדער, פּאָליאַקן באַזונדער. קיינער האָט נישט געגלייבט, אַז מען וועט אַ מאָל אָנקומען קיין ווילנע. דער צוג האָט זיך מיט אַ מאָל אָפּגעשטעלט. די האַלב-פֿאַרשלאָפֿענע פּאַסאַזשירן האָבן זיך אַ ריס געטאָן, ווער פֿון אַ באַנק, ווער פֿונעם דיל. מען האָט געווישט מיט די הענט די פֿאַרלאָפֿענע שויבן, מען האָט געקוקט אין דער קאַלטער, פֿינצטערער נאַכט אַרײַן, און די אומבאַהאָלפֿנקייט איז געוואַקסן. וואו זענען מיר? א גלח וואס איז געזעסן מיט א לאנגער בלאנדער דאמע האט אפגעשטעלט דעם קאנדוקטאר וואס איז פארבייגעגאנגען. וואו זענען מיר? א שעה אנדערהאלבן פון ווילנע. גוט, גוט, האט דער גלח א נעם געטאן אין דער האנט אריין א שפארן גאלדענעם צלם וואס איז געהאנגען ביי אים הינטער דער שווארצער קאפאטע, זיינען מיר שוין באלד אין ווילנע. דער קאנדוקטאר האט מיט גרויס דרך-ארץ זיך א בייג געטאן צום גלח און אים אריינגערוימט. מען זאגט אז דער וועג קיין ווילנע איז אפגעשניטן. אפגעשניטן? פון דייטש? ניין, פּאַניע קסענזאָ, פון די באָלשעוויקעס, האָט דער קאָנדוקטאָר נאָך שטילער גערעדט. פּוילן האָט זיך דערוואַרט, האָט דער גלח געזאָגט צו דער דאַמע, און אַליין האָט ער זיך איבערגעצלמט, פון איין זייט דער דייטש, פון דער צווייטער דער מאָסקאַל, די שׂונאים נעמען אונדז אַרום ווי מיט אַ נוסקנאַקער. טאָ וואוהין פאָרן מיר? האָט עמעץ זיך אָפּגערופן.

ווי דאס פארן וואלט געווען אן אומגליק. שטומע האבן די פאסאזשירן זיך צעזעצט, די חושים פארשארפט. צווישן די אידן וואס זענען געזעסן אויף בענק אויף דעם דיל איז פון דעם שושקען זיך געווארן א גערויש. די פאלאקן האבן אנגעשפיצט די אויערן, זיך איינגעהערט, נישט געקענט כאפן וואס די אידן רעדן צווישן זיך, און א מרה שחורה האט זיך צולייגט איבער אלעמענס קעפ. וואוהין פארט מען?

און דער גלח האָט שטיל אַרײַנגערעדט אין דער בלאָנדער דאַמע, װוּ מען טוט זיך אַ ריר, אומעטום ייִדן! נעמט אונדזער װאַגאָן, איר האָט דאָך דאָ מער ייִדן, װי פּאָלאַקן! װי ייִדן װאָלטן נישט געװען קײן פֿופֿצן פּראָצענט אין פּױלן, נאָר גאַנצע הונדערט און פֿופֿציק! ביז דער מלחמה האָב איך אױך אַזױ געמײנט, האָט אַ געװיקסיקער פּאַסאַזשיר, װאָס איז געזעסן אַקעגן דעם גלח, זיך אָנגערופֿן. ווען מיר באהאנדלען בעסער דעם איד, ווער ווייסט צי מיר וואלטן היינט אזוי געלאפן פון דעם דייטש? קעגן אידן האבן מיר געזינדיגט, שטארק געזינדיגט. ווער זייט איר? א פאלאק? האט דער גלח זיך איינגעקוקט אין דעם שכן. יא, פאני קשענזו, כ'בין א פאלאק. אין דעם כּמעט פֿינצטערן וואַגאָן האָבן זיך גענומען שאַרן שאָטנס. דערנאָך האָט זיך דערהערט אַ געראַנגל. ס'האָבן זיך געהערט אָפּגעהאַקטע קולות. טאָ לאָז ער עפֿענען די וואַליז זײַנע! ער איז דאָך אַ ייִד! יעדער ייִד איז אַ שפּיאָן! נישט יעדער, נישט יעדער, האָט אַ געװיקסיקער פּאָלאַק, װאָס איז געזעסן קעגנאיבער דעם גלח, זיך אָנגערופֿן. און אַז אַ פּאָלאַק באַפֿאַלט אַ ייִד, איז ער קײן פּאָלאַק נישט, נאָר אַ דײַטשישער שפּיאָן. און װער איז דער, װאָס האָט זיך אַזױ צעפּיסקעװעט? מן-הסתּם אױך אַ ייִד. ניין, גראָד אַ פּאָלאַק! עס האָט זיך דערהערט אַ געשריי. דאָס געשריי, אַ שפּיציקס, האָט זיך געקײַקלט דורך דער פֿינצטערניש. פֿון אַלע זײַטן קולות. טאָ לאָז ער עפֿענען די וואַליז! ער וויל נישט? נעם בײַ אים צו די וואַליז און וואַרפֿט אים אַרויס פֿון וואַגאָן! נעמט אים, חבֿרה, דאָס געשריי האָט נישט געלאָזט אײַנזיצן, געשטאָכן די אויערן. די בלאָנדע דאַמע האָט זיך געבעטן בײַם גלח. זיי קאָנען דאָך טאַקע דעם איד אַרויסוואַרפֿן! דאָס געשריי איז געוואָרן גרעסער. די דאַמע האָט אַרײַנגעכאַפּט ס'פּנים אין ביידע הענט אַרײַן, זיך שיִער נישט צעוויינט. כ'קען נישט הערן! דער גלח האָט זיך אַ הייב געטאָן. ער איז אַרײַן צווישן עולם, זיך געפֿרעגט, וואָס איז דאָ? דער איד באהאלט עפעס פון אונז, האט דער הויפט-טומלער געמאכט פלאץ פארן גלח, פירט עפעס ארויס פון ווארשע. וואס פירט ער? דאס ווילן מיר וויסן. עמעצער האט אנגעצונדן ס'שטיקל ליכט פון דער לאנטערנע. אויגן פארשלאפענע, איבערגעשראקענע, בלויז דער טומלער, א געלער געפאקטער גוי

איר זעט וואס כ'פיר? דעם אלטן טעסטאמענט און אנדערע הייליגע ספרים. כ'האב איבערגעלאזט אין ווארשא א הויז, א געוועלב, פון מיין גאנץ פארמעגן האב איך בלויז דאס געראטעוועט. און דער פארשוין, האט ער אנגעוויזן אויפן געלן פאליאק, האט זיך צוגעטשעפעט צו מיר אז כ'פיר כ'ווייס וואס. פרעגט אים. ער וויל מיך דווקא ארויסווארפן מיט דער וואליז פון וואגאן, מיינט אז א איד איז א כישוף מאכער, וועט נישט דערהארגעט ווערן. ס'געלעכטער ביים עולם איז געבליבן שטעקן אין האלז, מען האט זיך געשעמט פארן אייגענעם חורבן, ס'האט געפעלט בלויז א ווארט און דער עולם וואלט זיך געווארפן אויפן טומלער, אים ארויסגעווארפן פון וואגאן. עמעצער האט פארלאשן ס'ליכט אין דער לאמטערנע, ס'איז געווארן שטאק פינסטער, מען האט געטאפט אין דעם חושך געזוכט די פלעצער, דער געוויקסיגער פאלאק האט א זאג געטאן צום גלח, איר האט געזען וואס א איד האט געראטעוועט פון חורבן? דער גלח האט נישט געענטפערט. די שטילקייט איז געווארן בולטער, ס'האט זיך געהערט ווי די רעדער בייסן זיך אינעם שטאל פון די רעלסן, ווילן ארויס פון דער נאכט, פון דער פינסטערניש. א קינד האט זיך ווידער צעוויינט. אזוי איז מען אפגעפארן א האלבע שעה און דער צוג האט זיך ווידער אפגעשטעלט. די קאנדוקטארן האבן געעפנט די טירן פון די וואגאנען, אויסגערופן, שטייגט אויס אלע, עס איז געווארן א טומל, אויס אידן, אויס פאלאקן, יעדער האט געכאפט זיינע פעקלעך איז ארויס פון וואגאן, ניט געוואוסט וואו זיך אהינצוטאן אין דער פינסטער, די בלאנדע דאמע האט זיך נישט געקענט קיין עצה געבן מיט אירע צוויי שווערע וואליזעס, דער גלח האט זי בארואיגט צוגענומען ביי איר ס'געפעק, ביטע גיט מיר די וואליזעס. דער צוג, א ליידיגער, האט גענומען גיין אויף קריק. צו דער בלאנדער דאמע איז צוגעקומען אן עלטערע פרוי, זיך ארומגעכאפט מיט איר. און איך, טאכטער, איך זוך דאך דיך ארום א גאנצע נאכט. ביידע האבן זיך צעקושט. דער גלח האט זיך געכאפט אז די בלאנדע דאמע איז גאר א אידישע. די אויגן זײַנען בײַ אים געװאָרן גרעסער. ער האָט זיך געקװענקלט, װאָס טוט מען מיט די װאַליזעס? ער האָט זיך געחידושט, װאָס טראָגט ער זיך עפּעס אַרום מיט ייִדיש געפּעק? ער איז געשטאַנען מיט בײדע װאַליזעס אין די הענט, געשטאַנען, װי אַ זעלנער אַף דער װאַך, און געקוקט, װי מאַמע-טאָכטער קושן זיך און װײנען.

דער שמש, דער קברן, דער וואסער טרעגער, דער דרדקי מלמד. עס זיינען אויך געבליבן, א דארפגייער וועמעס ווייב איז געלעגן אין קימפעט, צוויי פארלעך זקנים וואס זיינען מער געלעגן צו בעט ווי ארומגעגאנגען, הערשקע דער שוסטער, א איד א עקשן וואס האט געהאלטן אין איין טענה'ן אז אויב יע שטארבן איז שוין בעסער אין זשעלין וואו אלע קענען אים, איידער ערגעץ אונטערוועגס, און די צוויי שטאט משוגעים, בעריש שפיץ-קאפ און די פארזעסענע רייזל, ביידע שווייגערס וואס האבן שוין יארן קיין ווארט נישט געהאט אויסגערעדט. הינטער זשעלין האבן פוילישע חיילות זיך אנטקעגן געשטעלט דעם דייטש. ס'איז געווארן א גיהנום. פון אלע וועגן פון הימל זיינען געפאלן באמבעס מיט א פייפעריי, מיט א דונעריי. ס'שטעטל האט געברענט. און אזוי א גאנצע נאכט. פארטאג איז דער דייטש אריין אין זשעלין. קיינער האט זיך אים מער נישט אנטקעגנגעשטעלט. טעג און נעכט האט זיך דורך דער ווארשעווער גאס געצויגן ס'דייטשישע מיליטער. פון די שווערע הארמאטן

דער שׂונא האָט נישט איבערגעלאָזט קײן זעקל מעל, קײן זעקל קאַרטאָפֿל, קײן הײפּטל קרױט. אױף די פֿעלדער, אױף די לאָנקעס, װאָס אַרום שטעטל, זײַנען געלעגן געהרגעטע זעלנער, געהרגעטע פֿערד אין די הונדערטער. איבער די הרוגים האָבן זיך געטראָגן מיט אַ קראַקערײַ מחנות קראָען. צונעמען די מתים איז געװען אוממעגלעך. קאַלטע האַרבסט-רעגנס האָבן געגאָסן צעװײקט פֿעלד און לאָנקע, און מען איז געזונקען אין בלאָטע. װינטן האָבן זיך אָפּגעריסן, געפֿײַפֿט און געװױעט אין די קױמענס, אױף די בױדעמער, געריסן די נאַקעטע בײמער פֿאַר די טשופּרינעס. דאָס האָט דער טױט געשפּונען זײַן קלאָגליד, געטריבן קינדער אין באַהעלטענישן, געװיקלט אַרום די יונגע הערצער טרױער, פּײַן און בענקעניש. אויפן שטעטל איז אנגעפאלן פריער בויך טיפוס, דערנאך פלעק טיפוס. דער טיפוס האט קיינעם נישט געשוינט, יונג, אלט, ווי א באוואפנטער שונא האט די מגיפה זיך געריסן פון איין הויז אין אנדערן. עס איז נישט געווען קיין שטוב וואו עס זאל נישט זיין קיין חולה, ס'איז נישט געווען דער טאג עס זאל נישט זיין קיין מת. דער קברן איז געפאלן פון די פיס. סוף דעצעמבער, ווען ס'האט זיך שוין געהאט אוועקגעשטעלט א שווערער ווינטער, האט די מגיפה אויפגעהערט. פריער שנייען. די שנייען וואס האבן אנגעהאלטן עטליכע מעת-לעת, האבן זיך אויסגעגלייכט מיט די דעכער פון די צעקרימטע שטיבלעך. דערנאך אזוינע פרעסט, אז פייגל זיינען געפרוירן געווארן אויף די פלויטן. די שטאט משוגעים, וואס האבן קיינמאל צווישן זיך ניט ארויסגערעדט קיין ווארט, האט מען געפונען געארעמט הינטער א בוים, ביידע זיינען געווען געפרוירן. אין שטעטל זיינען געבליבן, דער שוסטער, דער קברן, דער מלמד. די מאנסבילן, די ווייבער, די דערוואקסענע קינדער, אלע האבן זיך יעדן פרימארגן אוועקגעלאזט אויף בעטלברויט. פון הונגער האבן די יאסלעס געבלוטיגט, די ציין ביי טאטע-מאמע האבן זיך געהאלטן אין שאקלען. די דריי משפחות האבן זיך אויפגעהאלטן אין הקדש. וואוהין עס האט פון מאל צו מאל פארבלאנדזשעט אן אורח. פארנאכט, ווען מען האט אפגעגעסן ס'ביסל פארבריטע קארטאפל-שאלאכץ, האט דער עולם זיך פארקליבן ארום דעם אויוון, וואו מען האט געברענט געהילץ פון די איינגעפאלענע הייזער. די ביינער דורכגעפרוירן, מיד, די פיס אנגעזאפטע קלעצער. אלע האבן געווארט וואלף קברן זאל דערציילן א מעשה, און דער זעכציג יאריגער קברן האט געקענט דערציילן אויס מתים אויס קברים, דאס בית-עלמין איז פארוואנדלט געווארן אין א לעבעדיג שטעטל, און אז ס'איז געווען א דורכגייער האט ער דערציילט ווי די קהילה אין ווארשע טיילט אומזיסטע מיטאגס ברויט, האבערגריץ, א שטיקל פלייש, און אז דער הונגער איז געווארן גרעסער, ס'איז שוין קיין קארטאפל שאלאכץ אויך נישט געווען, האט הערשל דעם מלמד'ס א דרייצן יאריג בחור'ל אריינגעטענה'ט אין קברן'ס בן זקונים, דעם צוועלף יאריגן פישל. הערסט פישל, כ'האב א פלאן. וואס פאר א פלאן האסטו? מיר וועלן זיך ביידע אוועקלאזן קיין ווארשע. צו פוס? איז וואס? ס'איז גוטע צוויי טעג גאנג, הערשל. פון ווארשע קיין ווילנע איז דער איבערגעוואקסענער הערשל געווארן אויפגעהייטערט, איז פיר מאל אזוי ווייט ווי פון זשעלין קיין ווארשע. ווען דער דייטש האט זיך דערנענטערט קיין ווארשע, האבן נישט בלויז טויזנטער דערוואקסענע זיך געלאזט צו פוס קיין ווילנע, נאר אויך אכט און צען יאריגע אינגלעך. דא אין זשעלין וועלן מיר אלע אויסגיין פון הונגער. כ'ווייס נישט ווי דיין מאמע פישל, נאר מיינע, האט ס'קול ביי הערשל'ן געציטערט, האט פון הונגער געקראגן געשוואלענע פיס. זי בעט זיך א שטיקל ברויט. וועל איך מיטנעמען א זעקל? יא, א זעקל, און מיר וועלן אהיים ברענגען פון ווארשע ברויט. און אין ווארשע הונגערט מען נישט, אין ווארשע טיילט מען אומזיסט מיטאגס. אין א שטילן קאלטן פארטאג האבן ביידע פוסגייער, דער דרייצן יאריגער הערשל און דער צוועלף יאריגער פישל, פארלאזט זשעלין. זיי האָבן אַ ווײַל אַ קוק געטאָן אויפֿן שטעטל, וווּ דאָ און דאָרט האָט פֿון אַ פֿאַרשניטן קוימען זיך שוין געהויבן אַ דיקער גלײַכער רויך. דאָס גאַנצע שטעטל איז טיף געלעגן אין שניי. ביידע ייִנגלעך האָבן אָפּגעזיפֿצט און זיך אויסגעדרייט צו די פֿעלדער, וווּ דער שניי האָט זיך געבלויט אינעם באַגינען. די אויסגעוואקסענע מאנטלען וואס די אינגלעך האבן געטראגן זענען געווען ארומגעגארטלט מיט שטריק, די שטיוול ארומגעוויקלט מיט שמאטעס, די אויערן מיט טיכלעך. דער איינגעטראטענער שניי האט געקרעכצט, די טעלעגראפישע דראטן געזשומעט, פון די מיילער פון די נאזלעכער האט זיך מיטן אטעמען געטראגן א ווייסלעכע פארע.

דער הימל ווייס, די לופט ווייס, די זון האט זיך געדרייט צווישן די ווייסע וואלקנס, פון וואלד איז אנגעפארן אן עלטערער פויער אין א שליטן, די אינגלעך האבן אים באגריסט, ער האט געענטפערט און איז ווייטער געפארן, דערנאך האט ער זיך אפגעשטעלט, און אז די אינגלעך זענען אונטער געקומען האט ער זיי געפרעגט, וואוהין גייט איר אידעלעך? קיין ווארשע גייען מיר,

אין ווארשע האבן די אינגלעך זיך אנגערופן, טיילט מען ברויט אומזיסט. דער פויער האט געשמייכלט. ער האט געוויזן אויפן שליטן. זעצט אייך. די אינגלעך זענען ארויף אויפן שליטן. א ווארט אהער, א ווארט אהין. ס'האט זיך אויסגעלאזט אז דער פויער איז גאר א געבירטיגער א זשעלינער. ער האט געקענט פישל'ס טאטן, וואלף גרעבער. און אז מען איז שוין געהאט אפגעפארן אנדערהאלבן שעה, האט דער פויער זיי געפרעגט, איר האט שוין היינט עפעס איבערגעביסן? ניין. ארום צוועלף זענען די אינגלעך געזעסן ביים פויער אין שטוב און האבן געגעסן מיטאג. זיי האבן געגעסן ווי נאך א קרענק, געגעסן ברויט מיט פוטער, געשלונגען הייסע פארעדיקע קארטאפל, פארטרונקען מיט ספארע טעפלעך מילך. אפגעגעסן, האבן זיי באדאנקט דעם פויער און אויפגעהייטערטע זיך געלאזט אין וועג אריין. און ווי זיי זענען אפגעגאנגען א ווארסט צוויי, האט פישל באקומען ס'יאגעניש, דער בויך-ווייטיק איז אריבער אין די געדערים. ער האָט זיך יעדע װײַלע אָפּגעשטעלט, זיך געקאָרטשעט אין דרײַען, איז געבליבן אָן כּוחות. און װוּ הערשל האָט נישט אָנגעקלאַפּט אין אַ טיר, זיך געבעטן, גוטע מענטשן, דער חבֿר מײַנער איז קראַנק, ער דאַרף אַ הײס גלאָז טײ, ער דאַרף אַ װאַרעם געלעגער, האָט מען אים אָפּגעזאָגט, מע האָט אים געהײסן גײן װײַטער, און זײ זײַנען געגאַנגען. און אַז פֿישל איז געפֿאַלן פֿון די פֿיס, און הערשל איז געבליבן אן כוחות מער נישט געקענט שלעפן פישלען האט גענומען צופאלן דער אוונט אין מערב וואו די זון האט זיך געזעצט איז דער שניי פון בלוי געווארן ליליע דער צוועלף יאריגער פישל האט זיך געוואלט צוזעצן דער דרייצן יאריגער הערשל האט מיט טרערן אין די אויגן זיך געבעטן ביי אים זעסט פישל אט דארט ביים וועלדל שטייט א שטיבל מיר וועלן זיך ווי עס איז צושלעפן אהין, און אז זיי וועלן אונז נישט אריינלאזן, האבן די פיס זיך געבויגן אונטער פישלען, זיי וועלן אריינלאזן. הערשל האט מיט די לעצטע כוחות א הויב געטון פישלען, ער האט געשפרייזט איבער די שאטנס וואס זענען אנגעלאפן פון די פעלדער, זיך געטראגן מיט פישלען צום שטיבל, זיך געבעטן, גוטע מענטשן! גוטע מענטשן, און דאס שטיבל האט זיך געהאלטן אין איין רוקן פון זיי. אין קיינעמס לאנד. ס'איז שוין געווען האלבע נאכט ווען דער זעכצנטער ווארשעווער פאלק וואס האט געדארפט צוריקהאלטן דעם שונא האט זיך נארוואס געהאט איינגעגראבן אין אקאפעס. איבער די אקאפעס א נידעריגער פארוואלקנטער הימל, און צווישן די וואלקנס האט פון מאל צו מאל א שיין געטאן א שטיקל לבנה, געצייכנט דעם פרושקאווער וואלד.

יעדער זעלנער האט געוואוסט אז דער שונא טראגט זיך אויף ווארשע מיט פיר פארשיידענע וועגן, טראגט זיך אויף דער קרוינשטאט, ווי א ריזיגער צעעפנטער ניס-קנאקער וואס דארף זיך צומאכן. ס'איז געווען די נאכט אויף דינסטאג, אויפן פינפטן סעפטעמבער. מאנטאג באגינען האט א פוילישע דיוויזיע זיך געווארפן אויפן דייטש. און אז פון דער דיוויזיע זיינען געבליבן בלויז די רעשטלעך, איז א צווייטע דיוויזיע געקומען צו הילף די רעשטלעך. פארנאכט צו האבן די פאלאקן דורכגעריסן דעם שונא'ס פראנט. דער זעכצנטער ווארשעווער פאלק ס'שיינדל פון דער פוילישער פיעכאטע האט צען שעה זיך געריסן דורך זומפיקע לאנקעס דורך וועלדער, מען האט נישט געגעסן, מען האט נישט געטרונקען, מען איז אבער אנגעקומען אין צייט הינטער פרושקאוו. די זעלנער האָבן זיך אײַנגעגראָבן אין דער פֿײַכטער ערד, איבערגעכאַפּט די הערצער און מיט שרעק געוואַרט אויפֿן שׂונא. ס'איז פֿאַרבײַ אַ האַלבע שעה, ס'איז פֿאַרבײַ אַ שעה. אַרום איז געווען שטיל, אַ שווערע שטילקייט, און אין יעדן זעלנער א באהאלטענע שרעק פאר דער פינסטערער נאכט פאר'ן שונא וואס מען קען נישט און מען ווייסט נישט פארוואס ער קען יעדע רגע באפאלן. און מיטאמאל האט זיך דא א הייב געטאן א פארוטשניק דארט א פארוטשניק העי, כלאפצי, מען דארף זען וואו דער שונא געפינט זיך, מען דארף אים אויסשפירן. ווער גייט פרייוויליג? איך! איך! צען זעלנער זיינען ארויסגעקראכן פון די אקאפעס אויף אלע פיר. צווישן די זעלנער איז געווען מרדכי ליצבערג. ער האט גארנישט געהאט אין מויל פון באגינען אן, און ס'האט אים נישט געהונגערט. ווען ער האט זיך איינגעגראבן אין דער אקאפע איז ער געלעגן אויפ'ן בויך, געקוקט אין דער פינצטערע נאכט אריין וואס איז געשטאנען לעבן אים ווי א וואנט פאר די אויגן, טאטע מאמע,

תמות נפשי עם פלישתים, אבער נישט אליין. און ווי מרדכי האט דערהערט דעם פארוטשניק'ס קול, האט ער זיך דער ערשטער א שאר געטאן פון דער אקאפע, איך גיי! וואו א קער, חבר'ישע הענט, מען האט זיך געזעגנט, אָן װערטער. דער פּאָרוטשניק האָט שטיל אײַנגערױמט. לאָזט זיך מיטן װאַלד. אױב דער שׂונא איז נאָך נישטאָ אין װאַלד, דאַרף ער פֿון דאָרט אָנקומען. אָבער שטיל, כלאָפּצי! קײן פּיפּס! קײן שאָרך! געגאַנגען און געקומען. די צען זעלנער האָבן זיך אײנציקװײַז גענומען שאַרן צום װאַלד. זיי האבן זיך אויסגעשטעלט אין א לאנגער שורה און גענומען גיין אויף די שפיץ פינגער, און ווי מען איז אפגעגאנגען א פופצן מינוט האט זיך דערהערט א פארשטיקט וואויען, דאס וואויען האט זיך דערנענטערט, אנגעיאגט א פחד און זיך מיטאמאל אפגעריסן, דער וואלד איז פול געווארן מיט וואויען. אַ װאָלף װויעט, האָט אַ זעלנער זיך איבערגעצלמט. קיינער האָט נישט געענטפערט. װוּ אַ טראָט, װוּ אַ קער, הרוגים. מן הסתם איז דאָ, אין פּרושקאָװער װאַלד, אומגעקומען די פּוילישע דיװיזיע. די פינצטערניש איז געװאָרן געדיכטער, אַז איינער האָט נישט דערקענט דעם צווייטנס פּנים. פון זיך אַליין האָט איין זעלנער אַ נעם געטאָן די רער פון אַ צווייטנס ביקס, מען זאל זיך אינעם חושך נישט פארלירן. דער פאטרול איז אלץ טיפער פארקראכן אין וואלד אריין, וואו די נאכט איז געלעגן הינטער יעדן בוים, הינטער יעדן קוסט. ס'איז שווער געווען צו זאגן וואו ס'איז ערד און וואו הימל, און אינעם חושך זענען מיטאמאל אויסגעוואקסן מענטשן. אין צווייען, אין דרייען האבן זיי גענומען אנקומען פון אלע זייטן. די זעלנער זענען געבליבן שטיין האבן אנגעשפיצט די אויערן. מען גייט? דאכט זיך מען גייט. קיינער גייט נישט, האט מרדכי געענטפערט און געפילט ווי די ביקס וויגט זיך אין זיינע הענט. מרדכי האט זיך געשעמט פאר זיין אומבאהאלפנקייט. ער האט געוואלט בייקומען דעם ציטער אין די קני, געוואלט ס'זאל שוין אנטקעגנקומען דער דייטשער פאטרול. ברויט צי טויט? צי אין חדר, צי אין שקאָלע, צי אױף נאָװאָליפּקע אין הױף, אַזױ האָט זיך שטענדיק אָנגעהױבן אַ געשלעג. און דאָ, אין פּרושקאָװער װאַלד, פֿאַר מרדכין האָט זיך געשפּרײט אַ פֿאַרװאַקסענער בית־עלמין, װוּ די מתים זײַנען אַרױס פֿון די קבֿרים, האָבן זיך צעלײגט צװישן די בײמער. אַזױ האָט מען זיך געשאַרט צװײ שעה, פיר שעה. ביים קלענסטן שארך איז מען געלעגן אויף אלע פיר, די אויערן אנגעשפיצט, די אויגן, צוגעוואוינט צום חושך, זענען געקראכן פון קאפ, און אז ארום אונז איז געווארן שטיל, האט מען זיך א הייב געטאן און ווידער גענומען גיין. מרדכי איז געגאנגען און געציילט די אייגענע טריט, צו הונדערט, צו הונדערט. ער האָט יעדעס מאָל איבערגעהיפּט אַ צענדליק טריט, ווידער אָנגעהויבן פֿון אָנהייב, און אַליין נישט געוווּסט, ווי לאַנג ער גייט שוין און צי דער וועג אין וואַלד וועט זיך אַ מאָל ענדיקן. און מיט אַ מאָל, פֿאַרשטיקטע, אָפּגעריסענע קולות. זאָל זײַן דער שׂונא! די זעלנער האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט אויף אַלע פֿיר, זיך צעוואָרפֿן יעדער הינטער אַן אַנדער בוים. מרדכי האָט אָנגעשפּאַרט די גאָמבע און דער קאָלבע פון דער ביקס, איז אַזוי געלעגן אַ ווייל. די אָפּגעהאַקטע קולות האָבן זיך געהאַלטן אין דער נעענטערן. ער איז געקראָכן אויף אַלע פיר פון בוים צו בוים, די ביקס אַפריער. די ביימער האָבן אָנגעהויבן ווערן שיטערער. ס'האָבן זיך אָנגעהויבן צו זען גריבער, וואָס האַרמאַטן-באָמבעס האָבן אויסגעריסן. פאַר די אויגן האָט זיך געעפנט אַ שמאָלער אויסגעהאַקטער פּאַס וואַלד, געגלאָצט מיט דער אומהיימלעכקייט פון א לאנגן געוועלבטן קעלער, און דאָרט, וואו דער פּאַס וואַלד איז ברייטער געוואָרן, האָט שוין געשפּראָצן אויף טאָג, כאָטש אַרום און אַרום איז נאָך געווען טיפע נאַכט. ווי א חיה האָט מרדכי זיך געשאַרט פון בוים צו בוים, נאָך אים די איבעריקע ניין זעלנער, און וואָס נענטער ער איז צוגעקומען צום אויסגעהאַקטן שטיק וואַלד, אַלץ בולטער זיינען געוואָרן די קולות. ער איז געווען זיכער אז דער שונא איז אויף יענער זייט וואלד, און דארט וואו די ביימער זענען אויסגעהאקט איז קיינעמס לאנד, ער איז אויפן שפור פון דעם שונא, און ווי ער האט זיך א שטעל געטאן אויף די קני, געוואלט מיט די פינגער געבן די חברים דעם ווארצייכן צוריקצוגיין, איז ער געבליבן זיצן ווי א געלעמטער. פון וואלד האבן זיך ארויסגעשארט אויסטערלישע ברואים, זיך ארויסגעשארט פריער ביחידות דערנאך צו צוויי צו דריי יעדער מיט זיין געזאנג מיט זיין טאנץ א ווילד געזאנג א ווילדער טאנץ די בלויזע קעפ פארריסן די בארוועסע פיס צעפלויגן א קלאפטער און אלץ האט זיך געהויבן אלץ האט זיך געריסן צום שפראץ אויף טאג צום זון אויפגאנג. אַ זעלנער איז צוגעפֿאַלן צו מרדכין, פֿון היימלעכקייט וועגן, אים אָנגעכאַפּט בײַ דער האַנט, אים אײַנגערוימט, זאָל דאָס זײַן פֿון פּרושקאָווער משוגעים-הויז? נישט ווײַט איז דאָס טוואָרקער משוגעים-הויז, האָט אַ צווייטער זעלנער אײַנגערוימט, זיי זײַנען זיך מן-הסתּם צעלאָפֿן. די חבריא אין קיינעמס לאנד איז געוואקסן. פארשוינען מיט בארוועסע צובלוטיגטע פיס, נאקעטע הענט, צוקלאפטע קעפ. מאנסבילן, ווייבער. די ווייבער האבן געטולעט צו זיך אפגעהאקטע הענט, אפגעהאקטע פיס, ווי מען טולעט קינדער. א פארזעעניש, הויך און דאר ווי דער מלאך המוות האט זיך צושריען. דער מענטש וועט אונז מער נישט האלטן אין משוגעים הויז. ער האט מורא פאר אונז, ווייל מיר טראגן דעם אמת. זיין סוף איז נאענט. דארט דער דייטש, דארט דער פאלאק און מיר די באפרייער דארפן אלע משוגעים הייזער אויפרייסן, און איצט, און טאקע באלד. דאס פארזעעניש האט א כאפ געטאן אן אפגעהאקטן קאפ פון א מענטש און זיך געלאזט מיט אים אין א טאנץ. ער אפריער, צענדליגער משוגעים נאך אים. און דער פרימארגן איז פול געווארן מיט באנומענע קולות, מיט אומגעהויערע געשרייען,

ס'איז שוין נישט געווען קיין ארמעי, דאס זענען געווען רעשטלעך וואס האבן גע'חלומ'ט ארומצוגיין דעם שונא, וואס האבן גע'חלומ'ט זיך אנצושליסן אן דער פוילישער ארמעי וואס האט זיך געקליבן פארטיידיקן ווארשע. בייטאג האבן די רעשטלעך זיך אויסבאהאלטן, זיי זענען געלעגן אין די וועלדער, און ווי די נאכט איז צוגעפאלן האבן זיי זיך גענומען שלעפן מיט זייטיגע וועגלעך, וואו פון בלאטעס און זומפן איז זיי אנטקעגן געקומען דער טויט. די נאַכט אַ פֿינצטערע, אַ קאַלטע, איז פֿול געװען מיט שיסערײַ. זעלנער צו צװײ, צו דרײַ אין אַ שורה האָבן זיך אַרױסגעשאָטן פֿון אומניסקער װאַלד. ס'איז געװען אַזױ פֿינצטער, אַז אײן זעלנער האָט זיך אָנגעהאַלטן בײַם צװײטנס ביקס, מען זאָל זיך נישט פֿאַרלירן. בלױז פֿון מאָל צו מאָל האָט אַ פֿײַערדיקע ראַקעט דורכגעריסן די נאַכט, איבערגעשראָקן דאָ אַ פֿערד, דאָ אַ מענטש, און ס'איז נאך פינסטערער געווארן ווי פריער. מען איז געגאנגען, מען האט זיך אפגעשטעלט און מען איז ווייטער געגאנגען. אזוי איז מען אפגעגאנגען א שעה, צוויי, דריי. און מיטאמאל האט מען דערהערט פון אלע זייטן, האלט! וואס, שוין ווידער? האט א זעלנער איבערגעלייגט די ביקס פון איין אקסל אויפן צווייטן. ווער ווייסט זיי? א נאכט! דער שׂונא, דער דײַטש זאָל נאָר ניט באַפֿאַלן, נעמט ער אונדז אַלע געפֿאַנגען. שױן דער דריטער טאָג, װי איך האָב נישט געהאַט קײן לעפֿל געקעכטס. איך אױך נישט. קױם װאָס איך האַלט זיך אױף די פֿיס, ברודער, שטעל אַ װײַל אַװעק די ביקס, װעט דיר זײַן לײַכטער. מען איז געשטאַנען פֿינפֿצן מינוט. די אײגענע בײנער האָבן געשװערט, װי זײ װאָלטן נישט באַלאַנגט צום גוף. וואו שטייען מיר? ווער ווייס? דאס שיסעריי האט זיך דערנענטערט, האט געריסן די אויערן. אן איבערגעשראקן פערד האט זיך צעהירזשעט מיט א געוויין. דאס פערדישע געוויין איז לאנג געבליבן שטיין אין דער נאכט. די ערד האט געקרעכצט, איז פול געווען מיט ווידערקולות. ווער גייט?

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער.